שמואל בית פרק ט"ז, האלט מען אינמיטן, דוד האלט אינמיטן אנטלויפן פון שטאט, און ער האלט אינמיטן פארציילן אלץ ווער ס'קומט מיט מיט אים, ווער ס'קומט נישט מיט מיט אים, וועם ער שיקט צוריק. יעצט קומט א מענטש, אונז געדענקען אים פון פריער, ער הייסט ציבא, ציבא איז נער מפיבושת, ער איז מפיבושת'ס עבד, די עבד פון שאול וואס דוד המלך האט אים געזאגט אז ער זאל ווייטער זיין א עבד פון שאול און מפרנס זיין מפיבושת. יעצט קומט דא מיט אמאל דוד גייט דא אביסל אראפ פון מן הראש פון שפיץ בארג הר הזיתים קומט אים אנקעגן דעם ציבא און ער ברענגט אים חמורים מיט ברויט מיט ראדזשינקעס מיט קיץ הייסט תאנים מיט וויין דער מלך פרעגט וואס איז דאס זאגט ציבא דאס הייסט דאס האב איך געברענגט פארן קעניג דער קעניג געגאנגען צופיס ברענגט אים חמורים זאל קענען רייטן ברענגט אים ברויט און פרוכט די עולם זאל קענען עסן די עולם זאל קענען טרינקען. פרעגט אים דער קעניג און ווי איז מפיבושת בן אדוניך דער זון פון דיין האר ס'הייסט יונתן, זאגט ער ער איז געבליבן אין ירושלים ער האט געטראכט אז היינט וועט זיין א גוטן טאג די אייבערשטער וועט אים צוריק געבן ממלכת אביו, סוי איך בין דאך דער קעניג יעצט איז דא א מרידה במלכות וכולי זאגט ער א לשון הרע אויף מפיבושת אז מפיבושת וויל איבערנעמען די מלוכה יעצט אין דעם צייט, דער מלך זעט פארשטייט זיך האט זיך געבייזערט אויף. מפיבושת פאר טון אזא זאך ער זאגט פאר ציבא אה אז די ביסט געטריי פאר מיך און מפיבושת נישט געב איך דיך אלעס פון מפיבושת אלע שדות אלע זאכן די גאנצע רכוש וועט זיין יעצט דיינס און ציבא דאנקט אים ער בוקט זיך שוין עד כאן המעשה מ'זען שפעטער אז דאס איז געווען א שקר מפיבושת האט בכלל נישט געקענט אנטלויפן ער האט דאך געווען א חיגר ער האט דאך נישט געקענט גיין אויפן פיס ווי אזוי קען ער בכלל מיטלויפן מיט דוד דאס איז א המשך פון די מעשה נאך א מענטש איז געקומען צוזאמען מיט דוד אה, נאך א מענטש, א מאן, נישט צוזאמען, קומט אים קעגן. דוד גייט אביסל ווייטער, דארט א שטאט הייסט בחורים, אונז האבן שוין געטראפן דעם שטאט אפאר מאל. דארט קומט ארויס א מענטש, אויך א מענטש פון משפחת בית שאול, ווער איז דער מענטש? שמעי בן גרא. און שמעי בן גרא קומט, און ער שעלט, און מיר גייען הערן דא זיין קללה, ער ווארפט שטיינער אויף דוד און זיינע מענטשן, און ער זאגט, צא צא איש הדמים, איש הבליעל, דוד דו ביסט א רוצח, דו ביסט א איש הדמים, יעצט אייבערשטער גייט דיך נקמה נעמען יעצט אין דיר, דאס דם בית שאול וואס דו האסט געהארגעט זיין משפחה און די אייבערשטער האט לכבוד דעם געגעבן אז אבשלום זאל דיך איבערנעמען דיין מלוכה. געווען איז אבישי בן צרויה, אונז געדענקען דעם, געזאגט פארן מלך, וואס איז דאס, פארוואס לאזט ער דעם כלב מת, כלב מת האבן מיר עס געלערנט איז די גרעסטע שפלות וואס מען קען זאגן אויף א מענטש, יא א טויטע הונט, ער איז א געשעפט, איך גיי אריבער, איך גיי אים אפהאקן זיין קאפ. זאגט אים דוד די מלך, מה לי ולכם בני צרויה, אונז געדענקן א גאנצע לאורך א גאנצע צייט דוד איז נישט מסכים מיט די שארפקייט פון די בני צרויה יואב און אבישי און ער זאגט וואס אז ער שעלט? נו די אייבערשטער האט אים געזאגט שעלטן. און וואס זאגט אים דוד? חוץ דעם די כאילו אמונה אזוי האט די אייבערשטער געזאגט איר כאפט דאך נישט יעצט איז נישט די צייט אז איך זאל זיך נוקם זיין אויף ווער ס'שעלט מיר קוק מיין זון ער וויל מיך דא הרג'נען, איז דער בן ימיני, דער משפחת ימין, בנימין, יא, פון שאול, וויל מיך שעלטן, זאל ער שעלטן, דער אייבערשטער וועט אפשר זען אז איך בין אזוי ארעם, איך בין אזוי אונטערטעניגט, בעוני, און ער האט, דאס וועט זיין א זכות, כאילו אז איך בין כובש את יצרי, אז איך זאג גארנישט, איז, ער האט גארנישט געטון, דוד איז געגאנגען אויפן וועג, און שמעי גייט דאך אויפן בארג, און אויפן, אויפן וועג אויפן בארג, און ער ווארפט שטיינער און ער שעלט, און שוין. בקיצור, דער מלך און זיינע מענטשן גייען ווייטער, זענען. מיד, זיי רוגן זיך ערגעץ אפ, און אבשלום קומט אן אין ירושלים. אונז האבן געלערנט שוין אז ער וועט אנקומען באלד, לאמיר זען וואס געשעט ווען ער קומט אן. יעצט א דריטע מענטש אין דעם פרק קומט אן צו דוד, ער האט געהייסן חושי הארכי, חושי הארכי איז געווען רעה דוד, א חבר פון דוד, אדער ס'קען זיין אז עס איז א פאסטן וואס האט געהייסן רעה דוד, אבער עס זעט אויס אז עס איז געווען זיין חבר. און חושי זאגט פאר דוד, סארי, מיר האבן שוין געלערנט וועגן חושי איז געקומען פאר דוד, יעצט פארציילט די פסוק ווייטער ווי חושי קומט אן, מיר האבן געלערנט אז דוד האט אים געוואלט, ער האט אים געזאגט ער זאל אצוריק גיין זיך זיין זיין שפיאן כאילו אבשלום, און עס טאקע קומט ער אן צו אבשלום, ער קומט אן צו אבשלום, ער זאגט יחי המלך יחי המלך, פרעגט אים אבשלום נו וואס איז מיט דיך, דאס איז די טובה טוסט פאר דיין חבר דוד, אז דו גייסט מיט זיין זון דער מורד במלכות, האט חושי געזאגט נו, אזוי ווי דוד המלך האט געזאגט אז ער זאל זאגן בעצם, זעסט דאך אז דער אייבערשטער האט דיך בוחר געווען, דער גאנצער עולם איז מיט דיך, איך גיי מיט דיך, און איך, דו ביסט דאך א זון פון מיין חבר פון דוד, איך האב געווען דיין טאטע'ס קנעכט, איך וועל זיין דיין קנעכט. שוין, יעצט גיי אונז לערנען וואס איז די עצה וואס האבן געזאגט אחיתופל מיט חושי האבן גערעדט וואס מען זאל טון, וואס אבשלום זאל טון. איז די ערשטע עצה איז א עצה וואס אבשלום האט מקיים געווען, אבשלום האט געפרעגט, האט געזאגט פאר, האט געפרעגט פאר אחיתופל, זאג מיך א עצה וואס קען איך דא טון צו שטארקן זיין מאכט מיין מלכות, האט אחיתופל געזאגט, דא זענען דא די פלגשים פון דיין טאטע פון דוד וואס האט איבערגעלאזט אונז האבן געלערנט לשמור על הבית, וואס וועסטו טון? דו וועסט קומען אויף די פלגשי אביך, און די אידן וועלן אלע הערן כי נבאשת את אביך, דאס איז א אקט וואס איז א, מ'קען נישט צוריק גיין אויף דעם, יא, דאס איז בעצם דאס האט נתן הנביא געזאגט פאר דוד ווען ער האט גענומען בת שבע אז ושכב את נשותיך לעיני השמש, דאס איז נתקיים געווארן, אז דו וועסט שלאפן מיט דוד'ס פלגשים יעדער איינער וועט וויסן אז דו ביסט כאילו איבערגענומען די קעניג אז ביסט אינגאנצן צעקריגט מיט אים נישטא קיין וועג צוריק אזוי האט ער געטון מ'האט אים געמאכט א געצעלט אויפן דאך ויבא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל יעדער איינער האט געזעהן אז ער גייט אריין אין געצעלט און ער קומט צו זיי און די פסוק פירט אויס אין דעם פרק אז די עצה פון אחיתופל דעמאלטס איז געווען כאשר ישאל איש בדבר האלקים ס'איז ממש אזוי ווי די אורים ותומים אלע עצות פון אחיתופל סיי פאר דוד סיי פאר אבשלום זענען געווען געוואלדיגע עצות.